אורייתא, פסחים, דף ג עמוד ב', די שיעור הייבט זיך אן, ג עמוד א', די לעצטע דריי שורות. פרעגט די גמרא ובאשה לא כתיב בה מרכב, שטייט דען נישט רייטן ביי א פרוי, והכתיב שטייט דאך אין פסוק ותקם רבקה ונערותיה דארט ביי אליעזר עבד אברהם, ותרכבנה על הגמלים, רעדט מען דאך דא פון פרויען און ס'שטייט קלאר אז זיי האבן געריטן, ענטפערט די גמרא התם משום ביעתותא דגמלים אורחא היא, צוליב די פחד ביעתותא, אויף אראמיש זאגט מען בעית, א שרעק, פון די קעמלען, איז דאס די סדר אז א פרוי זאל יא רייטן, ווייל וויבאלד א קעמל איז זייער א הויעכע בהמה, און ס'איז נישט מעגליך אז די פרוי זאל זיצן מיט ביידע פיס אויף איין זייט, ווייל ס'איז א גרויסע סכנה זי קען זיך איבערדרייען, און כדי זי זאל נישט מורא האבן אז זי זאל זיך גוט קענען אנכאפן סיי די הענט און סיי די פיס מוז זי יא מאכן פיסוק רגליים, און דארטן איז יא צניעות פאר א פרוי ווייל ס'נישט דא קיין אנדערע ברירה אז אפילו א פרוי מעג אויכעט געהעריג רייטן. און דעריבער האט די תורה אנגעכאפט ותרכבנה, ווייל מ'רעדט טאקע פון גמלים. פרעגט די גמרא והכתיב שטייט דאך ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, דא רעדט מען שוין יא פון א חמור, און ס'שטייט אשתו, זעהט מען אז מ'כאפט אן די לשון רכיבה ביי א פרוי, ענטפערט די גמרא התם, דא גיימער אריבער צו דף ג' עמוד ב', משום בניו אורחא הוא, ס'שטייט דאך אז ער האט אויך גענומען אשתו ואת בניו, זיינע זכרים, אליעזר מיט גרשום, און דארטן איז דאך יא די סדר אז זיי זאלן רייטן, און פארדעם שטייט די לשון וירכיבם, אבער אוודאי האט די ווייב פון משה רבינו איז אוודאי נישט געזיצן מיט א אופן פון רכיבה, נאר זי איז געזעצן בצניעות מיט ביידע פיס אויף איין זייט. פרעגט די גמרא והכתיב שטייט דאך אין פסוק אין שמואל א' קאפיטל כ"ה והיה היא רוכבת על החמור מ'רעדט דארטן דוד המלך איז געווען שטארק אויסגעהונגערט און נבל וואס ער איז געווען א גרויסער עושר ער האט מורד געווען דוד המלך האט נישט געוואלט געבן צו עסן און דוד המלך האט געזאגט אז ער גייט אים הרג'ענען איז געקומען אביגיל וואס זי איז געווען די ווייב פון נבל און זי איז געקומען צו רייטן דארט ביינאכט מיט א חמור צו דוד המלך זיך צו בעטן ביי אים אז ער זאל אים נישט הרג'ענען, שטייט קלאר היא רוכבת על החמור, און דא רעדט מען דאך שוין פון א פרוי און א חמור, און זעהט זיך ער כאפט יא אן א לשון רכיבה, ענטפערט די גמרא התם משום ביעתותא דליליא אורחא הוא, וויבאלד די מעשה איז דאך געווען ביינאכט, אזוי ווי ס'שטייט דארטן אז דוד המלך האט געזאגט אם אשאיר מכל אשר לו עד אור הבוקר אז נאך פאר ס'וועט ווערן לעכטיג אינדערפרי, וועל איך אים אויסהרג'ענען און גארנישט איבערלאזן, זעט מען אז די מעשה איז געווען ביינאכט, און וויבאלד ביינאכט איז דאך א גרויסער פחד, איז יא די סדר אז אפילו א פרוי זאל געהעריג רייטן מיט פיסוק רגליים כדי זי זאל נישט אראפפאלן פון די חמור, פונקט וויאזוי האט מען פריער געזאגט ביי א גמל, וויבאלד אז ער איז הויעך איז אפילו ביי טאג די סדר א פרוי זאל רייטן, על כל פנים ביי חמור ביינאכט איז אויכעט א צניעות פאר א פרוי זאל יא רייטן, ואיבעית אימא משום ביעתותא דליליא ליכא, אפילו אויב דו וועסט זאגן אז זאל מען זאגן אלס די פחד פון ביינאכט וואלט די פרוי נאכנישט געריטן, אבער משום ביעתותא דדוד איכא, דא איז זי דאך געגאנגען זיך טרעפן מיט דוד המלך, פון גרויס פחד וואלט מען אים געקענט אראפפאלן ווען זי זיצט ווען אויף די חמור מיט ביידע פיס אויף איין זייט ממילא איז דא אין אזא אופן איז יא צניעות און ס'איז נישטא קיין ברירה אז אפילו א פרוי זאל רייטן ואיבעית אימא דאס קען איך דיר זאגן ביעתותא דדוד נמי ליכא אז אפילו אלס די שרעק פון דוד איז נאך אויך נישט קיין היתר צו רייטן משום ביעתותא דהר איכא אבער דארט איז געווען א פחד פונעם בארג ווי ס'שטייט והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר און אראפפארנדיג א חמור מיט אויף א בארג איז דאך ממש א גרויסע סכנה אז זי וועט נישט געהעריג זיצן מיט פיסוק רגליים על כּפּנים, צוליב די אַלע סיבות צוזאַמען, סײַ װאָס ס'איז געװען בײַ נאַכט און פֿון סײַ װאָס זי האָט געהאַנדלט מיט אַ קעניג און סײַ װאָס ס'איז געװען אױף אַ באַרג, איז זיכער גענוג סיבה, אַז ס'איז יאָ דער סדר, אַז אַפֿילו אַ פֿרױ זאָל רײַטן. פֿרעגט די גמרא ובאורייתא מי לא כּתיב טמא, מ'האָט פֿריִער געלערנט אַז די תּורה האָט פֿאַרקרימט אַ סך אותיות צו שרײַבן אַנשטאָט טמא, אַ אײדעלערער לשון. מע טרעפֿט זיך זײער אַ סך מאָל אַז די תּורה נוצט יאָ די לשון טמא. ענטפערט די גמרא אלא נאר כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה, געווענטליך איז טאקע די כלל אז דארטן ווי מען קען שרייבן אדער א לשון נקיה אדער א ווייניגער לשון נקיה, טאמער מען דארף נישט מער מאריך זיין איז אוודאי די סדר אז די תורה וועט שרייבן ענדערש די לשון נקיה, כל היכא דנפישין מילי, אבער טאמער טאמער איך וועל וועלן רעדן א לשון נקיה עט מען דארפן צולייגן מער אותיות מער ווערטער, משתעי בלשון קצרה, געווענטליך איז דארטן יא די כלל, אז די תורה וועט ענדערש בוחר זיין צו רעדן מיט א קורצע לשון אפילו עס איז נישט אזוי איידל, כדאמר רב הונא אמר רב, אזוי ווי רב הונא האט נאכגעזאגט פון זיין רבי'ן רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, אז רב זאגט עס גאר נאך פונעם תנא רבי מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה, ווען א מענטש לערנט מיט א תלמיד זאל ער אלעמאל לערנען א קורצע וועג ווייל עס איז אסאך גרינגער צו געדענקען אויב ער וועט גיין מיט א אריכות. און ממילא דעריבער פארשטייט מען שוין זייער גוט פארוואס אלע מאל שרייבט די תורה טמא ווייל דאס איז א קורצע ווארט, און טאמער וואלט געוואלט שרייבן א לשון נקיה וואלט ער שוין געדארפט זאגן לא טהור וואס דאס איז שוין א אריכות, און דאס איז א וויכטיגע זאך צו גיין בלשון קצרה, און דאס וואס אונז האמיר געזאגט אז מען דארף רעדן ענדערש בלשון נקיה דאס איז אז ווען איך קען פאר די זעלבע ווערטער און אותיות מען דארף גארנישט מער צולייגן קען מען זאגן א לשון נקיה דעמאלטס נוצט זיך די תורה מיט א לשון נקיה, און די פאר דוגמאות וואס האבן מיר יא געברענגט אז די תורה האט מאריך געווען, איז פשוט ווייל די תורה האט אונז געוואלט אויסלערנען די געדאנק אז ס'איז דא אזא מין זאך אויכעט אז מ'דארף רעדן בלשון נקיה, איז די תורה ארויסגעגאנגען פון איר וועג און האט אפילו מאריך געווען ארויסצוברענגען די נקודה אז מ'דארף רעדן בלשון נקיה, אבער באמת דארף מען אלץ האלטן פאר די אויגן אז ס'איז דא אויכעט א וועג פון א לשון קצרה, און די ענין פון נקיה וועט מען נאר נוצן דארטן וואו מ'דארף נישט מאריך זיין, און הגם די תורה האט אונז יא געוויזן אויף א פלאץ וואו ער האט מאריך געווען, פשוט אז מען זאל זיך ארויסלערנען דעי געדאנק אז ס'איז דא אזא מין זאך אז מען דארף רעדן בלשון נקיה אז די תורה האט אפילו גרייט געווען מאריך צו זיין אבער דאס איז נישט אלעמאל די כלל אז די תורה וועט אלעמאל מאריך זיין צו רעדן בלשון נקיה ווייל די תורה האט נאך א ענין פון רעדן בלשון קצרה אויכעט פרעגט די גמרא וכל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון כבוד דו זאגסט דאך אז אלעמאל ווען ס'איז די זעלבע וועט די תורה רעדן מיט א לשון נקיה והא רוכבת ויושבת דכי הדדי נינהו ביידע האבן דאך פינעף אותיות וקאמר רוכבת און זעהט זיך ביי אביגיל שטייט דארטן רוכבת און די תורה וואלט ווען געקענט משנה זיין און שרייבן די זעלבע פינף אותיות יושבת וואלט געווען מער בלשון כבוד, און אמת טאקע אז זי האט געהאט א רעכט צו רייטן ווען עס איז געווען ביינאכט אדער ווען עס איז געווען א בארג, אבער די תורה האט דאך נישט געמוזט שרייבן אויף דעם לשון אז מען קען בלשון כבוד שרייבן מיט די זעלבע אותיות מען דארף נישט מאריך זיין, ענטפערט די גמרא רוכבת כתיב ס'שטייט למעשה אן א ו' איז דאך עס יא פיר אותיות און פארדעם האט די תורה געשריבן ענדערש רוכבת כדי מקצר צו זיין ווייל יושבת וואלט געווען פינף אותיות. תוס' פרעגט שוין, ער וואלט יא געקענט שרייבן יושבת און אויך שרייבן אן א ו', וואס אזוי איז עס גארנישט לענגער, איז אויך פיר אותיות, אבער די כלל איז דאך אז אלעמאל ווען ס'שטייט ישב זיצן און ס'פעלט א ו' דארף מען שוין עפעס דרש'נען פון דעם, ווי אונז ווייסט מיר דאך אז אמאל שטייט דארט ולוט ישב בשער סדום און ס'שטייט נישט מיט א ו', האבן שוין חזל געדרש'נט מדרש פון דעם אז באותו היום מינוהו שופט, און אזוי איז דא פארשידענע אזעלכע דרשות, און וויבאלד דא איז נישט געווען וואס צו דרש'נען, וואלט מען דאך שוין יא געמוזט שרייבן יושבת מיט א ו'. איז אויב אזוי האט די תורה ענדערש מקצר געווען צו שרייבן רוכבת אן א ו' וואס האט מיט עס נאר פיר אותיות. יעצט גייט די גמרא ברענגען פארשידענע מעשיות די חשיבות פון רעדן בלשון נקיה הנהו תרי תלמידי דיתבי קמיה דרב, צוויי תלמידים זענען געזעסן פאר רב חד אמר שויתינן האי שמעתא כדבר אחר מסנקן אז די לערנען וואס אונז האבן יעצט געלערנט האט מיך אזוי אויסגעמוטשעט אזוי ווי א אויסגעמוטשעטע דבר אחר, א דבר אחר מיינט א חזיר, דבר אחר אליינס איז אויכעט א לשון נקיה, מען וויל נישט זאגן די ווארט חזיר זאגט מען דבר אחר. ס'קען זיין אז יענער תלמיד האט נישט געזאגט די ווארט דבר אחר, ער האט יא געזאגט חזיר, די גמרא האט נאר משנה געווען און ער רופט עס דבר אחר מיט א לשון נקיה. על כפנים דער תלמיד האט געזאגט אז אזוי ווי א אויסגעמוטשעטע דבר אחר אזוי בין איך געווארן אויסגעמוטשעט פון דעם לערנען. וחד אמר און די אנדערע תלמיד האט געזאגט שויתינן האי שמעתא כגדי מסנקן אז דער שטיקל גמרא האט מיך אויסגעמוטשעט אזוי ווי א אויסגעמוטשעטע א מידע ציג, דאס איז מער די לשון נקיה, האט נישט אנגעכאפט א חזיר. לא אישתעי רב בהדי דהאיך, און רב האט נישט געוואלט רעדן צו יענעם תלמיד וואס האט גענוצט. נישט קיין לשון נקיה, איז לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט די גמרא געדארפט דא דערמאנען אז די אנדערע תלמיד האט יא גערעדט מיט א איידעלע לשון, די גמרא וויל דאך בעיקר ארויסברענגען אז וויבאלד ער האט גערעדט מיט נישט קיין איידעלע לשון האט רב נישט גערעדט מער צו יענע תלמיד, האט די גמרא נאר געדארפט דאס פארציילן, וואס וויל די גמרא ארויסברענגען אז דער אנדערע תלמיד האט עס יא געזאגט כגדי מסנקן, שרייבט די תורת חיים אז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען אז יענע תלמיד האט גערעדט מיט די נישט איידעלע לשון וואלט מען נאך נישט געכאפט אז די סיבה פארוואס רב האט נישט גערעדט צו אים האט צו טון מיט דעם וועגן נישט איידלקייט. מען וואלט געקענט מיינען אז רב האט אויפגעהערט צו רעדן מיט יענע תלמיד ווייל ער האט געזאגט אז די גמרא האט אים אפגעמוטשעט, און ס'איז כאילו ווי ס'איז א זלזול אויף די תורה אז די תורה האט אים אפגעמוטשעט וואס דאס איז די פראבלעם, פארדעם ברענגט די גמרא אז די אנדערע תלמיד האט אויך געזאגט די חלק אז ער איז געווארן אפגעמוטשעט פון די גמרא, דאס איז נישט אזא זלזול, והא ראיה צו יענעם האט רב יא ווייטער גערעדט און צו אים נישט מוז מען זאגן אז די ווארט איז ווייל ער האט גערעדט בלשון מגונה און ער האט גענוצט די דוגמא פון א דבר אחר, פארציילט די גמרא הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דהלל זענען געזעסן פאר הלל און זאגן וחד מינייהו ר' יוחנן בן זכאי, איינער פון די צוויי תלמידים איז געווען דער הייליגער תנא ר' יוחנן בן זכאי, ווי ס'איז באקאנט די גמרא אין סוכה כ"ח און אין בבא בתרא קל"ד אז הלל הזקן האט געהאט אכציג תלמידים וואס דרייסיג דערפון זענען געווען אזוי גרויס אז זיי וואלטן ראוי געווען צו קבלת פני השכינה אזוי ווי משה רבינו, אנדערע דרייסיג זענען געווען אין א קלענערע דרגה אז זיי וואלטן זוכה געווען צו נבואה אזוי ווי יהושע בן נון, און צוואנציג זענען געווען בינונים צווישן משה און יהושע די גמרא זאגט דארטן אז דער גרעסטער פון די אלע תלמידים איז געווען יונתן בן עוזיאל און דער קלענסטער איז געווען רבי יוחנן בן זכאי, און די גמרא רעכנט דארט אויס זיין מעלות וואס ער האט געקענט כל התורה כולה נגלה און נסתר און נאך פארשידענע חכמות, און ער איז געווען איינער פון די צוויי תלמידים וואס זענען דא געזעסן פאר הלל, ואמרי לה ס'איז דא וואס דערציילן אז די מעשה איז גארנישט געווען מיט הלל נאר מיט זיין אור אור אור אייניקל זיבן דורות שפעטער קמיה דרבי. רבינו הק' זענען געזעסן צוויי תלמידים וחד מינייהו ר' יוחנן און איינער פון די צוויי איז געווען דער אמורא ר' יוחנן וואס ער האט נאך זוכה געווען די גמרא זאגט אין חולין ער האט נאך זוכה געווען צו לערנען ביי רבינו הק' כאטשיג ער איז געווען א אמורא און רבינו הק' איז נאך געווען פון די תנאים כ'קלער אז וויאזוי האט געקענט דא זיין די צוויי גירסאות ווייל זעט אויס ס'איז געווען א קבלה ס'איז געווען א מעשה ביים נשיא

דאס איז דער רבי יוחנן האט געזאגט מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה, בוצר מיינט ווען מען שניידט אפ טרויבן איז דא א דין אז מען דארף עס אריינשניידן אין טהור'ע כלים ווייל די הלכה איז דאך אז ווען א פרי ווערט נאס ווערט זי דאך מוכשר לקבל טומאה און ווען מען שניידט אפ טרויבן אסאך מאל רינט ארויס פון די טרויבן אליין די זאפט פון די טרויבן און ס'רינט ארויף אויף די טרויבן און ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה אז מען וועט עס יעצט אריינלייגן אין א טמא'נע כלי וועלן זיי דאך טמא ווערן. ווייל די כלי וועט מטמא זיין די טרויבן וואס זענען שוין יעצט מוכשר זענען שוין נאס, דעריבער איז דא א דין אז מען דארף עס בוצר זיין אין טהור'ע כלים כדי עס זאל נישט טמא ווערן, אבער ווען מען מוסק זיתים, ווען מען שניידט אפ זיתים הייסט עס מסיקה, ביי טרויבן הייסט עס בצירה און ביי זיתים הייסט עס מסיקה ווען מען שניידט זיי אפ, מוז מען נישט מקפיד זיין אויף טהור'ע כלים, און כאטשיג דארט איז אויך דא די זעלבע זאך אז ווען מען שניידט אפ די זיתים רינט ארויס דערפון די אויל פון די זיתים און זיי ווערן נאס. און אויל איז דאך אויך איינע פון די ז' משקים וואס זענען מכשיר לקבל טומאה, און אויב אזוי דארף מען דאך לכאורה ווען דארט אויך מקפיד זיין אריינצולייגן אין טהור'ע כלים, און דאס האט דער תלמיד געפרעגט מפני מה בוצרין בטהרה, ואין מוסקין בטהרה. וחד אמר, דער אנדערער תלמיד האט געזאגט די זעלבע שאלה מיט אנדערע ווערטער, מפני מה בוצרין בטהרה, ומוסקין בטומאה, האט ער גענוצט נישט קיין לשון נקיה. אמר, האט זיך דער רבי אנגערופן, צי דאס הלל האט זיך אנגערופן, צי, רבינו הקדוש, מובטח אני בזה, דער ערשטער תלמיד וואס האט גענוצט א לשון נקיה בין איך פארזיכערט אין אים, שמורה הוראה בישראל, ווייל ער נוצט אזא שיינע לשון וועט ער זיכער ארויסשטייגן א מורה הוראה בישראל ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל און אזוי איז טאקע געווען אין א קורצע צייט איז יענער געווארן א מורה הוראה פארציילט די גמרא הנהו תלתא כהני ס'איז געווען דריי כהנים וואס האבן פארציילט ווי מ'האט זיי אויסגעטיילט א חלק פונעם לחם הפנים וואס מ'האט פארטיילט שבת קודש.

פון די שטומע נשערות דאס הייסט לטאה, דאס איז איינע פון די שמונה שרצים וואס זענען מטמא במותם, איז ווייל ער האט אנגעכאפט א מיסע לשון אויף קודש און ער האט גערעדט דארט פון א הייליגע לחם הפנים און ער האט עס פארגליכן צו א זנב הלטאה דאס איז געווען א לשון מגונה, איז בדקו אחריו האט מען נאכגעזוכט אין זיין יחוס ומצאו בו שמץ פסול, מען האט געטראפן געהעריג א פסול יחוס אז ער איז א חלל און ער טאר נישט דינען אלס א כהן, פרעגט די גמרא והא תנן דארף מען דאס זאגן, אונז האבן דאך געלערנט ביי משנה אין קידושין ע"ו, פארשטייט זיך אז פאר א מענטש האט חתונה דארף ער בודק זיין די יחוס מאכן זיכער אז אלעס איז אין ארדענונג, שטייט דארטן ווי ווייט ארויף מען דארף בודק זיין וויפיל באבעס וויפיל זיידעס, שטייט אבער אין בודקין מן המזבח ולמעלה, ווען מען איז בודק די יחוס פון די פרוי, אויב אינמיטן בודק זיין טרעפט מען אז איינער איז געווען א כהן וואס ער האט געדינט אין די מזבח און אין בית המקדש, דארף מען שוין נישט גיין ווייטער בודק זיין ווייל אז מען האט אים געלאזט דינען אין בית המקדש דאס איז די גרעסטע ראיה אז ער איז א כשר'ע כהן, ווייל דארטן אליין איז דאך געווען די סדר ווי די משנה זאגט אין מסכת מידות אז אין לשכת הגזית זענען געזיצן בית דין מייחסי כהונה ולויה וואס זיי פלעגן נאכקוקן די כהנים און די לוויים צו זענען טאקע מיוחסים און טאמער האט מען געטראפן א כהן וואס האט א פסול פאר ער האט אנגעהויבן צו דינען די עבודה האט דער כהן געדארפט אנטון שווארצע קליידער און ארויסגיין און אזוי האט מען אים גע'פסל'ט, על כל פנים וועם מ'האט געלאזט דינען אין בית המקדש דאס אליין איז געווען א סימן מובהק אז ער איז א כשר'ע יחוס, און ווי קען זיין אז מ'איז געגאנגען דא נאכקוקן דעם כהן, און ווי קען זיין אז מ'האט געטראפן א שמץ פסול, מ'האט דאך אים שוין זיכער נאכגעקוקט פאר מ'האט אים געלאזט דינען, און מ'גייט נישט יעצט נאכאמאל נאכקוקן מן המזבח ולמעלה. ענטפערט די גמרא לא תימא שמץ פסול, מ'זאל טאקע נישט זאגן אז מ'האט געטראפן א יחוס פראבלעם, אלא אימא שחץ פסול, מ'האט געטראפן אין אים אזא פסול פון שחצנות, ער איז געווען א גס רוח, און ער פלעגט מבזה זיין די עבודה און די קדשים, ווי די גמרא זאגט שוין אין מנחות דף י"ח, אז סיי וואס פאר א עבודה אויב א כהן איז אינו מודה בכולם אפילו אין א מגונה שבהם אין א נישט אזא חשובע עבודה אין לו חלק בכהונה וויבאלד דער כהן האט אזוי גערעדט מיט א ברייטקייט ער האט גערעדט מיט נישט א לשון נקיה האט מען שוין נאכגעקוקט בכלל זיין התנהגות און האט געזען אז ער איז נוהג א מורא'דיגע זלזול בכלל אין די גאנצע עבודה און אלס דעם אליין האט מען אים אויפגעזאגט פון זיין כהונה אבער נישט טאקע ווייל ער איז געווען פסול ואיבעית אימא אז דו ווילסט קענסטו יא זאגן אז ער איז יא געווען מען האט געטראפן אין זיין יחוס אז ער טויג נישט, איי דו זאגסט דאך אין בודקין מן המזבח ולמעלה, שאני התם דאיהו דארע נפשיה, ער איז זיך אליין שולדיג ער האט זיך אליין שלעכט געמאכט, ווייל ער האט גערעדט מיט א נישט לשון נקיה, האט מען אנגעהויבן צו קלערן אז מן הסתם ווען מען האט אים אויפגענומען אלס כהן האט מען אים נישט גוט נאכגעקוקט זיין יחוס און ממילא איז מען געגאנגען צוליב דעם מען האט אים יעצט טאקע נאכאמאל נאכגעקוקט און מען האט טאקע מברר געווען אז מען האט טאקע געהאט געמאכט א טעות און מען האט אים נישט געטארט אדורך לאזן ווייל ער איז טאקע געווען א פסול, מען האט יעצט געזאגט אז דער. כהן האט זיך גורם געווען אז דורך זיין נישט לשון נקיה אז מען זאל אים נאכקוקן גייט די גמרא ברענגען א ענדליכע מעשה אז א מענטש האט עפעס געזאגט וואס דאס האט גורם געווען מען זאל אים נאכקוקן פארציילט די גמרא ההוא ארמאה עס איז געווען א גוי דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים ער פלעגט ארויף גיין יעדן פסח און מיט עסן ער האט זיך צאמגעציילט אין די חבורה ער האט זיך פארגעשטעלט אלס א איד און ער פלעגט מיט עסן די קרבן פסח אין ירושלים אמר איינמאל האט ער געזאגט פאר דעם תנא רבי יהודה בן בתירא כתיב שטייט אין ענקער תורה כל בן נכר לא יאכל בו א גוי זאל נישט עסן די קרבן פסח כל ערל לא יאכל בו, איינער וואס איז נישט געמלא'ט טאר עס נישט עסן, ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי, ער האט געזאגט אויף זיך אז ער איז נישט געמלא'ט און ער איז גאר א גוי, און ער עסט פון די בעסטע פון די בעסטע פון די קרבן פסח, ער באקומט גוטע חלקים יעדעס יאר פון די קרבן פסח, כאטשיג ער איז א גוי און נישט געמלא'ט, אמר ליה רבי יהודה בן בתירא, מי קא ספו לך מאליה, זיי געבן דיר דען צו עסן פון די וויידל, דו ווייסט אז די וויידל איז די געשמאקסטע חלק פונעם. שעפסעלע, אמר ליה האט ער געענטפערט לא, ניין, דאס האב איך נאך קיינמאל נישט באקומען, האט אים ר' יהודה געזאגט, כי סלקת להתם, ווען דו וועסט ארויף גייען קומענדיגע מאל אויף דארטן אויף ירושלים, אימא להו זאלסטו זאגן, ספו לי מאליה, געטס מיך צו עסן פון די וויידל. כי סליק, ווען דער גוי איז נאכאמאל ארויף געגאנגען, אמר להו מאליה ספו לי, האט זיך געבעטן אז מען זאל אים געבן פון די וויידל, אמרו ליה האבן אים די בני חבורה געזאגט, אליה לגבוה סלקא, די וויידל פון א שעפסעלע, גייט דאך פארן רבונו של עולם, דאס דארף מען מקריב זיין, צוזאמען מיט די חלבים מיט די אימורים, וויאזוי ווילסטו דאס עסן? אמרו ליה, און זיי האבן זיך טאקע געוואונדערט, האבן זיי אים געפרעגט, מאן אמר לך הכי, ווער האט דיר געגעבן די עצה אז דו זאלסט באקומען די וויידל? אמר האט ער דערציילט, אמר לי רבי יהודה בן בשערא, ער האט מיר געהייסן בעטן. אמרו האבן די מענטשן געקלערט ביי זיך, מאי האי דקמן, וואס איז דאס פאר אונז, וואס גייט דא פאר, רבי יהודה בן בתירא איז דאך א תלמיד חכם, און ער ווייסט דאך אז ביי שעפסעלע שטייט אין די תורה האליה תמימה אז די וויידל דארף מען אויכעט מקריב זיין אויפן מזבח, און ווי קען זיין אז ער זאל אים הייסן בעטן א וויידל? האבן זיי פארשטאנען אז רבי יהודה בן בתירא האט אים געשיקט דאס בעטן דא ליגט עפעס אונטער דעם בדקו בתריה האבן זיי נאכגעקוקט נאך דעם מענטש ואשכחוהו דארמאה הוא און זיי האבן טאקע געכאפט אז ער איז א גוי וקטלוהו און אזוי האבן זיי אים געהארגעט און דאס איז אלעס געווען א חכמה און א תחבולה פון רבי יהודה בן בתירא אז מיט דעם וואס ער וועט בעטן דעם וויידל וועט מען פארשטיין אז עפעס איז נישט אין דער ארדענונג און אזוי וועט מען אים טרעפן אז ער איז א גוי תוס' רעדט שוין אויס אז כאטשיג די דין איז דאך אז נאר ביי א שעפסעלע דארף מען מקטיר זיין די וויידל אבער ביי א ציג מעג מען יא עסן די וויידל, און א קרבן פסח קען דאך זיין אדער פון ציגן אדער פון שעפסעלעך, איז פארוואס האט ער אים געהייסן גיין בעטן די וויידל, דאס אליין איז נאך נישט גענוג גוט, ווייל אפשר וועט ער זיך צאמציילן אויף א פסח פון א גדי וואס דעמאלטס מעג מען טאקע עסן די וויידל, ענטפערט תוס' צוויי תירוצים, אדער אז אין הכי נמי א פסח איז טאקע כשר צו זיין א גדי, אבער למעשה רוב מענטשן האבן נישט גענומען קיין גדי נאר א כבש, דאס איז געווען די סדר אז רוב מענטשן האבן גענומען א כבש, ממילא האט ער געוואוסט זיכער אז ער וועט אויכעט גיין. צאמציילן זיך אויף א כבש, אדער קען טאקע זיין זאגט תוס' אז ער האט אים דאס אויכעט אנגעזאגט, ער האט אים געזאגט דו זאלסט גיין בעטן די וויידל און דווקא פון א כבש. שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא האבן די חכמים געשיקט פאר רבי יהודה בן בתירא דאס פאלגענדע, שלם לך רבי יהודה בן בתירא, שלום פאר דיר רבי יהודה בן בתירא, דאת בנציבין, כאטשיג דו וואוינסט אזוי ווייט אוועק אין די שטאט נציבין, ומצודתך פרוסה בירושלים אבער דיין נעץ איז אויסגעשפרייט ביז ירושלים, וואס מיט דיין חכמה האסטו אריינגעכאפט דעם גוי אינעם נעץ אריין, און תוס' ווינדערט זיך ווי קען זיין אז רבי יהודה בן בתירא אליין איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין און ברענגען דעם קרבן פסח, ענטפערט תוס' דריי תירוצים, אדער קען זיין אז ער איז געווען שוין זייער אלט, און די הלכה איז דאך אז איינער וואס איז אינו יכול לעלות ברגליו איז פטור פון עולה רגל זיין און אזוי אויך פון קרבן פסח, אדער קען זיין ווייל ער האט נישט געהאט קיין קרקע אין ארץ ישראל איז ער אויך פטור פון עליה לרגל אזוי איז דאך די הלכה וואס עס שטייט דארט ולא יחמד איש את ארצך אז דווקא די מענטשן וואס האבן לאנד זיי דארפן גיין עולה רגל זיין. א דריטע תירוץ ברענגט ער אז ער האט גאר געוואוינט אין חוץ לארץ, און ער ברענגט א ראיה פון תרגום ירושלמי אז עס שטייט דארט אויסגערעכנט אין בראשית וארך ואכד וכלנה בארץ שנער, זאגט דארטן דער תרגום אז אכד נציבין, און עס זעט מען דאך אז מען רעדט דארטן פון ארץ שנער דאס איז חוץ לארץ, און ממילא איז ער געווען פטור פון עולה רגל זיין. דא ברענגט די גמרא נאך א דוגמא פון רעדן נאר גוטע זאכן אין לשון נקיה, רב כהנא דער אמורא חלש איז נישט געזונט געווארן, שדרוה רבנן לרבי יהושע בריה דרב אידי, האבן די חכמים געמאכט רבי יהושע בריה דרב אידי פאר א שליח אמרו ליה זיי האבן אים אנגעזאגט זיל בדוק מאי דיניה גיי קוק זיך אום וואס איז זיין מצב מיט די צושטאנד פון רב כהנא אתא איז ער אנגעקומען אשכחיה דנח נפשיה האט ער געפונען אז רב כהנא איז שוין נפטר געווארן קרעיה ללבושיה האט ער געריסן קריה אין זיין קלייד אזוי ווי די דין איז אבער ואהדריה לקרעיה לאחוריה ער האט אויסגעדרייט זיין קלייד ווי די ריס איז אויף אונטערוויילעכטס אז מען זאל נישט באמערקן ווען ער קומט אן צו די חכמים זאל מען נישט זען די קריה און מען זאל נישט גלייך כאפן אז רב כהנא איז נפטר געווארן ווייל זיי קענען זיך גאר שטארק דערשרעקן. ובכי ואתא און אזוי איז ער געקומען און האט געוויינט און ער איז אנגעקומען צו די חכמים, אמרו ליה זיי האבן געפרעגט נח נפשיה, זיי האבן פארשטאנען אז ער וויינט, מסתם איז ר' כהנא נפטר געווארן, אמר להו האט ער געזאגט אנא לא קאמינא, איך זאג גארנישט, איך זאג נישט אז ער איז נפטר געווארן, שלמה המלך זאגט אין משלי ומוציא דבה הוא כסיל, איינער וואס ברענגט ארויס שלעכטע נייעס איז א טיפש, און אזוי האט ער נישט פארציילט בפירוש אז ער איז נפטר געווארן אבער די חכמים האבן שוין אליינס פארשטאנען. יוחנן חקוקאה, עס איז געווען א מענטש וואס האט געהייסן יוחנן חקוקאה, רשי זאגט אז זיין כינוי שם, תוס' זאגט אז עס איז דא א שטאט חקוקה. אדער ברענגט עס רבינו חננאל אז חקוקאה מיינט א סופר, בכל אופן דער יוחנן, נפק לקרייתא, איז ארויסגעגאנגען אין די דערפעלעך זיך אומקוקן צו די תבואה איז געלונגען, צו ס'איז גוט געוואקסן, כי אתא, ווען ער איז צוריקגעקומען, אמרו ליה האבן די חברים געפרעגט חיטים נעשו יפות, די ווייץ האבן גוט געוואקסן, אמר להם האט ער זיי צוריק געענטפערט שעורים נעשו יפות. ער האט דאך נישט געוואלט ארויסזאגן א שלעכטע זאך מיט זיין מויל אז ס'איז נישט געלונגען, האט ער געזאגט אז די גערשטן זענען יא גוט געצייטעט געווארן. אמרי ליה האבן די מענטשן אפגע'חוזק'ט פון אים, צא ובשר לסוסים ולחמורים, די בשורה אז די גערשטן איז גוט, זאלסטו גיין זאגן פאר די פערד און די חמורים וואס זיי עסן דאס, אונז מענטשן עסט מען דאך נישט שעורים, דכתיב שטייט אין מלכים א' והשעורים והתבן לסוסים ולרכש, פרעגט די גמרא מאי הוה ליה למימר וואס דעמאלט האט ער געדארפט זאגן, אונז האמיר דאך געשמועסט אז מען דארף רעדן בלשון נקיה, איז דאס פארשטייט מען פארוואס ער האט נישט געוואלט זאגן אז ס'איז נישט געלונגען, האט ער דאך לכאורה יא גוט געזאגט אז די שעורים איז יא גוט געלונגען, פון דעם פארשטייט מען דאך אז די חיטים איז נישט גוט געלונגען. ענטפערט די גמרא, וואלט ענדערש געדארפט זאגן אשתקד נעשו חיטים יפות, אז פאריאר איז שיין געווארן געוואקסן די חיטים, וואס פון דעם וואלט מען פארשטאנען אז אויף היי יאר איז עס נישט געלונגען, אי נמי אדער וואלט געדארפט זאגן עדשים נעשו יפות, ער וואלט געדארפט זאגן א אנדערע מאכל אדם, אז די לינזן איז יא געלונגען, וואס פון דעם וואלט מען פארשטאנען אז די ווייץ נישט, אבער נישט ער זאל אנכאפן אזא מין זאך וואס איז נוגע פאר בהמות, וואס דאס איז נישט געווען בדרך כבוד. דא גיימער איבער צו דף ד עמוד א', פארציילט די גמרא רב בר אחוה דרב חייא ובר אחתיה דער אמורא רב איז געווען א נעפיו פון רב חייא, א דאפלטע נעפיו, סיי ער איז געווען די זון פון רב חיא'ס ברודער, און סיי ער איז געווען די זון פון רב חיא'ס שוועסטער, דאס מיינט אז א ברודער מיט א שוועסטער פון רב חייא האבן חתונה געהאט, און פון דעם איז געבוירן געווארן רב, ווי קען זיין אז א ברודער מיט א שוועסטער זאלן חתונה האבן, זאגט רש"י אז דער ברודער איז געווען א ברודער פון רב חייא נאר פון איין טאטן, און די שוועסטער איז געווען א שוועסטער נאר פון איין מאמע. אזוי אז רב חייא איז פאר זיי ביידע געווען א ברודער, אבער זיי צווישן זיך זענען געווען פרעמד, און זיי האבן חתונה געהאט און פון דעם איז געבוירן געווארן רב, אזוי אז ער איז א דאפלטע נעפיו פון רב חייא. רש"י ברענגט דא די גמרא אין סנהדרין דף ה, אז עס איז געווען איינער וואס האט געהייסן רב אחא מכפרי, און ער האט געהאט עטליכע קינדער, איינער האט געהייסן אייבו, איינער האט געהייסן חנא, איינער שילא, איינער מרתא און איינער רב חייא, איז די פינף זענען געווען געשוויסטער, זעט מען דאך דא אז רב חייא איז געווען איין קינד, און אייבו, וואס ער איז געווען די טאטע פון רב אונז וועלן מיר שוין זעהן איז געווען א ברודער פון ר' חייא, ווי באקאנט האט רבי חייא ער האט דאך געווען די מסדר פון די ברייתות ר' חייא ור' אושעיא האט געוואוינט אין ארץ ישראל, אבער זיין נעפיו רב האט אויך קודם געוואוינט אין ארץ ישראל אבער שפעטער האבן זיי יורד געווען קיין בבל און רב מיט זיינע עלטערן האבן געוואוינט אין בבל, פארציילט די גמרא כי סליק להתם אז ס'אויסגעקומען אז רב איז ארויפגעגאנגען קיין ארץ ישראל צו זיין פעטער ר' חייא, אמר ליה האט אים רב חייא געפרעגט, ער האט זיך געוואלט נאכפרעגן צו זיין ברודער און שוועסטער לעבן נאך, האט ער אים געפרעגט אייבו קיים, אייבו לעבט נאך, דאס איז דיין טאטע, און דער אמת איז אז סיי רב'ס טאטע און סיי זיין מאמע זענען שוין ביידע געווען נפטר געווארן אבער ער האט נישט געוואלט ארויסזאגן א שלעכטע בשורה פון זיין מויל, ווי אונז האבן שוין פריער געלערנט ומוציא דבה כסיל הוא, און דעריבער אמר ליה האט ער אים געענטפערט אימא קיימת, און מיין מאמע לעבט יא. אין אנדערע ווערטער פארוואס פרעגסט דיך נישט נאך אויף מיין מאמע זי איז דאך אויך דיין שוועסטער? אמר ליה האט אים רבי חייא געפרעגט אימא קיימת מען זאגט טאקע מיין שוועסטער לעבט נאך? אמר ליה האט אים רב געענטפערט אייבו קיים איך האב דיר שוין בכלל געענטפערט צו אייבו לעבט אזוי אז דו פרעגסט זיך שוין אויף מיין מאמע איך האב דיר נאך אויף יענץ נישט געענטפערט און אזוי האט רבי חייא פארשטאנען אז ביידע לעבן שוין נישט ווייל ער האט זיך אלץ ארויסגעדרייט און נישט געענטפערט תוס' האט דא אינגאנצן א אנדערע גירסא. חלוץ לי מנעלי, טו מיר אויס מיין שיך, ווייל ער איז דאך יעצט געווארן א אבל אויף זיין ברודער און אויף זיין שוועסטער, און א אבל דארף דאך אויסטון די שיך, אבער והוליך כלי אחרי לבית המרחץ, טראג מיר נאך מיינע קליידער צום בית המרחץ איך וועל מיך באלד באדן, און רש"י זאגט אז נישט ווייל ער האט זיך געדארפט באמת באדן, ער האט געוואלט דא אויסלערנען א הלכה פאר די תלמידים, אז ווען ס'קומט אריין א שמועה רחוקה וואס איז שוין נאך דרייסיג טעג, וויבאלד רב'ס עלטערן זענען דאך שוין נפטר געווארן א לאנגע צייט צוריק און ווען רב חייא איז געוואויר געווארן איז עס שוין געווען נאך די דרייסיג טעג וואס דאס הייסט שוין א שמועה רחוקה, איז די גאנצע אבילות גייט אן נישט מער ווי איין טאג און אפילו נישט א גאנצע טאג מקצת היום ככולו, און פאר דעם האט ער אים געזאגט אז דו זאלסט מיר נאכטראגן מיין כלים לבית המרחץ, אז ער האט זיך געוואלט ווייזן מיט דעם אז אפילו היינט וועט ער זיך שוין באדן כאטשיג א אבל טאר זיך נישט באדן. פון דעם זעט מען אז מקצת היום ככולו, וויבאלד ער האט יעצט אויסגעטון די שיך און האט זיך שוין יוצא געווען א קליינע אבילות, מקצת היום ככולו, און נאכדעם קען ער זיך שוין גיין אינעם זעלבן טאג באדן, ווי די גמרא אליינס זאגט טאקע שמע מינה תלת, מען קען אויפדרינגען פון די מעשה דריי דינים, שמע מינה אבל אסור בנעילת הסנדל, אז אפילו ווען ס'איז נאר א שמועה רחוקה, איז אויך דא די דינים פון אבילות אז ער דארף זיך אויסטון די שיך. און שמע מינה, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, און שמע מינה מקצת היום ככולו, אז מען זעט דאך דא אז אינעם זעלבן טאג האט ער שוין געבעטן מען זאל נאכטראגן די כלים בבית המרחץ, זעט מען אז די גאנצע אבילות איז נישט מער ווי א טאג און אויך נישט די גאנצע ווייל מקצת היום ככולו, ביי יעדע אבילות זאגט מען דאך אויף די לעצטע טאג מקצת היום ככולו, און דא איז די חידוש אז אפילו די גאנצע אבילות בסך הכל איז נישט מער ווי איין טאג, זאג איך אויף דעם אויך מקצת היום ככולו. און דא קוקט אויס אז ער האט זיך נישט געריסן קיין קריעה, איז טאקע דא ראשונים וואס ווילן דרינגען פון דא אז אויף שמועה רחוקה רייסט מען נישט קיין קריעה, ס'איז דא וואס ווילן זאגן טאקע אז אויף א ברודער און א שוועסטער דארף מען נישט רייסן קיין קריעה ביי שמועה רחוקה, אבער אויף א טאטע מאמע יא, ווייל דארט איז הארבער די אבילות. דאס וואס די גמרא זאגט דא שמע מינה אבל אסור בנעילת הסנדל, רעדט מען נישט פון די עצם הלכה אז א אבל דארף. אויסטון די שיך, דאס דרינגט מען נישט אויף פון די ווערטער פון רב חייא, דאס איז א בפירוש'ער לימוד אין מסכת מועד קטן דף ט"ו וואס מ'לערנט דאס ארויס פון א פסוק, די חידוש דא איז אז אפילו ס'איז נישט מער ווי א שמועה רחוקה זאג איך אויכעט אז ער איז אסור בנעילת הסנדל וואס דאס דרינג איך אויף פון רב חייא, און די זעלבע זאך ביי מקצת היום ככולו אז אפילו די גאנצע אבילות איז נישט מער ווי איין טאג, אויף די איינע טאג זאג איך אויכעט מקצת היום ככולו. אזוי ווי מ'האט דאך שוין אויבן געלערנט אז וויבאלד איינער האט עפעס געזאגט האט מען בודק געווען נאך אים, ברענגט די גמרא א ענדליכע זאך ההוא דאמר דונו דיני, ס'איז געווען א מענטש וואס יעדע זאך וואס ער האט געהאט צו טון מיט אנדערע מענטשן משא ומתן האט ער אלץ געזאגט לאמיר גיין דווקא צו דין תורה און לאמיר קיינעם נישט אויסהערן נאר וואס דער דיין האט צו זאגן, אמרי האבן די מענטשן געזאגט שמע מינה מדן קאתי ס'מוז זיין אז ער קומט פון שבט דן דכתיב דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל און פאר דעם ליגט אים אין די בלוט די ענין פון דין, ס'דא דא א גירסא מ'האט טאקע בודק געווען און מ'האט געטראפן ער קומט פון שבט דן אבער אין אונזער גמרא שטייט עס נישט אבער ההוא דהוה קא אזיל ואמר ס'איז געווען א אנדערע מענטש וואס פלעגט כסדר גיין און זאגן